מען דערציילט אויפן חסיד ר' אייזיק אָמלער, דאס איז געווען איינער פון די גדולי החסידים פון די חסידים הראשונים פונעם אלטן רעבן און פון דעם מיטעלע רעבן, וואס נאך די הסתלקות פון דעם מיטעלע רעבן איז געווען א תקופה וואס דער צמח צדק האט נישט געוואלט מקבל זיין די נשיאות, איז דעמאלט געווען א זמן וואס ר' אייזיק אָמלער איז געפארן. זיין ביים הייליגן רוזשינער, ער איז געווען דארטן א משך זמן, און ער האט דארטן געטאן כמה עניינים, איז זייענדיג ביים הייליגן רוזשינער איז האט ער אים זייער מקרב געווען, זייענדיג פון די גדולי החסידים פון דעם אלטן רעבן, דעם מיטעלע רעבן, דער הייליגער רוזשינער האט שטארק מקרב געווען רבי אייזיק'ן, וואס ביי חסידים דערציילט מען כמה וכמה סיפורים, ווי ס'איז געווען דארטן דער ווי דער שייכות, התקשרות און כמה עניינים וואס זענען פארגעקומען אין יענע אין יענע נסיעה אדער ווייזט אויס אז ער איז געווען כמה פעמים איז ער געפארן צוליב כמה סיבות צום הייליגן רוזשינער. אין איינע פון אט די נסיעות איז דער האט רבי אייזיק שפעטער דערציילט א אינטערעסאנטער סיפור וואס איז פארגעקומען. ער דערציילט אז די סדר פלעגט זיין ביים הייליגער רוזשינער אז פלעגן אריין גיין אידן צו מקבל זיין שלום און ווי מען פלעגט עס רופן ביי זיי פראווען זיך און ברענגען דעם רעבן קוויטלעך און עס פלעגט זיין א ממונה וואס ער פלעגט שטיין און אויסטייטשן אמאל די עניינים וואס דער רבי האט געוואלט איבערגעבן צו די חסידים. און ס'איז געווען א גבאי, ס'איז געווען נאך א גבאי, ווי ס'איז געווען דארטן דער סדר בשעת קבלת שלום און די מסירת הפתקאות, די קוויטלעך, צו דעם הייליגן רוזשינער. אין יענע צייט וואס רבי אייזיק אָמלער איז דארטן געווען, איז צווישן די אורחים וואס זענען געקומען, זענען געקומען צוויי חסידים, איינער פון זיי איז געווען פון די גדולי הרבנים פון יענעם אין יענעם ארט אין בוקאווינע, ער איז געווען א גאון עצום א גדול בתורה, און ער איז געווען פון די גרויסע מקושרים צו דעם הייליגן רוזשינער, און ער האט געבראכט א חיבור א ספר פון חידושי תורה, און ער האט געבעטן דעם צדיק ער זאל געבן אויף דעם הסכמה. דערנאך איז אויך געווען דארטן נאך א איד א חסיד, וואס ער איז געווען לפי ערך מער א איש פשוט, און ער האט געשריבן א ביכל א ספר וואס ער האט מלקט געווען סיפורי צדיקים, סיפורי מעשיות פון צדיקים און חסידים, און ער איז זיך געקומען צו בעטן א הסכמה פון דעם הייליגן רוזשינער. און אזוי שטייענדיג דארטן בשעת דער בשעת דער צדיק האט מקבל געווען די חסידים, האט אנגענומען די חסידים, זענען געשטאנען ביים טיש, אָט-אָ די צוויי מחברים, אָט-אָ דער רב, דער גאון, צוזאַמען מיט אָט דעם חסיד, און זיי האָבן ביידע געהאַלטן זייער חיבורים אין די האַנט, און ווי דער צדיק האָט געבעטן, אַז מען זאָל פֿאָרלייענען שטיקלעך פֿון די חיבורים, דער גבאי זאָל פֿאָרלייענען שטיקלעך פֿון די חיבורים. דער צדיק איז געזעצן, דער הייליגער רוזשינער געזעצן און די אויגן פֿאַרמאַכט מיט אַ דביקות, און ער האָט זיך צוגעהערט שטיקלעך פֿון תּורה פֿון דעם חיבור, וואס איז געווען אין ענייני חידושי תורה, און כמה פון די סיפורים וואס איז געווען אין דעם ספר וואס איז געווען א חיבור פון סיפורי צדיקים. נאכדעם וואס ער האט געענדיגט פארלייענען די שטיקלעך האט דער הייליגער רוזשינער געעפנט די אויגן און אנגעהויבן רעדן בשבחם של סיפורי צדיקים, און דער רושם הגדול וואס האט האט די סיפורי צדיקים פועל למעלה אין די היכלות אין די עולמות העליונים און ביי די צדיקים אין גן עדן, און דער גודל העילוי און גודל הברכה פון דערציילן סיפורי צדיקים. דערנאך האט דער הייליגער רוזשינער אנגעהויבן רעדן אויכעט בנוגע די חידושי תורה, און ער האט זיך מפלפל געווען מיט א גרויסע קאך אין די חידושי תורה וואס דער רב האט געשריבן. שפעטער האט דער צדיק אוועקגעזעצט און געשריבן א הסכמה, ער האט פריער געשריבן א הסכמה צו דעם ספר פון די סיפורים, און דערנאך האט ער געשריבן א ווארימע הסכמה אויכעט צו דעם ספר פון די חידושי תורה. ר' אייזיק האט משים לב געווען, האט געזען די הנהגה, בכלל די גאנצע הנהגה איז ביי אים געווען זייער אינטערעסאנט, און ס'איז ביי אים געווען זייער בהתפעלות בכלל פון דעם אופן ההנהגה פון דעם הייליגן רוזשינער, פון די חידושי תורה וואס ער האט געזאגט און פון די דיבורים וואס ער האט גערעדט, אבער ס'איז געווען ביי אים שווער דעם סדר הענינים. פארוואס האט דער הייליגער רוזשינער געגעבן פריערט א חשיבות צו דעם ספר די ביכל פון די סיפורים פאר דעם סיפור די ספר פון די חידושי תורה, סיי ער האט זיך וועגן דעם גערעדט פריערט, און סיי פריערט געשריבן די הסכמה אויף דעם, ער האט עפעס זיך געגעבן א ספעציעלע יחס און ער האט מקדים געווען דעם יחס און די חשיבות צו דעם ספר פון די סיפורים, פאר דעם ספר פון די חידושי תורה. נו, אזוי איז עס געבליבן ביי אים במחשבה, האט וועגן דעם קיינעם ניט גערעדט. ס'איז אריבערגעגאנגען עטליכע טעג, איז געווען ראש חודש, איז געווען א ראש חודש טיש, און ר' אייזיק איז געווען איינגעלאדן צו זיך משתתף זיין אין דעם ראש חודש טיש, און בתוך הסעודה, האט דער הייליגער רוזשינער אנגעהויבן זאגן אזוי צווישן די דיבורים, האט ער געזאגט אז דער ליטווישער גאון, אזוי האט ער גערופן רבי אייזיק, רבי אייזיק איז דאך געקומען פון פון די ליטווישע שטעטלעך כידוע, האט ער געזאגט דער ליטווישער גאון, ער וואונדערט זיך אויף אונז אויף דעם וואס מיר האבן מקדים געווען די סיפורי צדיקים פאר דעם ספר חידושי תורה, וואס לכאורה איז ביי אים שווער, ווי קומט דאס אז פארוואס האט מען פריערט גערעדט וועגן דעם, פארוואס האט מען פריערט געשריבן א הסכמה אויף די סיפורים, און נישט דעם סדר הפוך אז פריערט זיך אפגעבן צו די ענייני תורה און ערשט דערנאך צו די סיפורים. זאגט דער הייליגער רוזשינער אז באמת האט ער די קשיא, דאס איז שוין גאר א גרויסע און אן אלטע קשיא. די קשיא שטעלט זיך שוין רש"י, דער הייליגער רש"י, דער אור העולם, שטעלט זיך שוין אויף די קשיא אין דעם ערשטן פסוק אין דער תורה אויפן פסוק בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, און דארטן פרעגט דער רש"י אמר רבי יצחק, אויף בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ זאגט רש"י לא היה צריך להתחיל את התורה אלא בחודש הזה לכם, תורה האט זיך געדארפט אנהייבן מיט דעם פסוק החודש הזה לכם, וואס דאס איז מצוה ראשונה, וואס דאס איז די ערשטע מצוה אין תורה. ומה טעם פתח בבראשית? פארוואס האט זיך די תורה אנגעפאנגען מיט בראשית? דאס פרעגט רש"י בשם רבי יצחק, און רש"י ענטפערט, משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים. האט דער הייליגער רוזשינער געטייטשט, אז דער ענין פון כח מעשיו, דאס איז דער כח אלוקי וואס שטייט אין בריאת העולם און באשאפט די וועלט בכל רגע ורגע. מיין זיידע, האט געזאגט דער הייליגער רוזשינער, דער מזריטשער מגיד, האט מקבל געווען פון הייליגן בעל שם טוב, ווי אזוי צו זען אויף דעם כח האלוקי די נשמה וואס געפינט זיך אין יעדער פרט אין בריאת העולם. און מיר גייען אין אט אט דעם סדר וואס די תורה הקדושה גייט, אז פריערט איז מען מקדים די סיפור פון בריאת העולם פון בראשית ברא אלוקים, סיפורי צדיקים איז דער ענין פון בראשית ברא אלוקים ווארום סיפורי צדיקים ברענגען ארויס דעם כח האלוקי און גדלות הקדוש ברוך הוא אין בריאת העולם, און במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים ווי ער זאגט אין מדרש אז אויף בריאת העולם האט זיך דער אייבישטער צונויפגערעדט און באקומען און געבעט געפרעגט ביי די נשמותיהם של צדיקים און ממילא איז ענין בראשית ברא אלוקים איז פארבונדען מיט דעם ענין פון מעשי הצדיקים, און דערפאר קומט פריער די מעשות פון צדיקים, און ערשט דערנאך קומט צו גיין דער ספר החודש הזה לכם אין ספר שמות, וואס דארטן הייבט זיך אן דער ענין פון תורה, און דאס האט דער הייליגער רוזשינער מסיים געווען און געזאגט. טאקע ביידע חסידים זענען ביידע בעלי צורה, ביידע חיבורים אויך זענען גרויסע חשובע חיבורים, אין חידושי תורה ווערט נתגלה די למדנות פון דעם תלמיד חכם און די חידושי תורה וואס ער איז מחדש, אין סיפורי צדיקים ברענגט זיך ארויס דעם אייבערשטנ'ס חידושים ממעשה בראשית וואס דער אייבערשטער איז מחדש די וועלט בכל רגע ורגע, און דערפאר האב איך מקדים געווען די חידושים פון די מעשה בראשית וואס שטייט אין די סיפורי צדיקים צו די חידושי תורה וואס איז געשריבן געווארן דורכ'ן רב און תלמיד חכם. און דאס איז דער ענין פון כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים. וואס מיר גייען היינט רעדן איז בנוגע צו דעם ענין וואס די וואך אין דעם שבת פרשת החודש איז אויכעט קומט אויס בקביעות פון שנה זו כ ה אדר, וואס די גמרא זאגט דאך אין מסכת ראש השנה אין דף י א אז ס'איז פארהאן צוויי דעות ווען איז געווען בריאת העולם, בתשרי נברא עולם אדער בניסן נברא עולם, און דעת רבי יהושע אז בניסן נברא עולם. איז בשעת אז מען זאגט בניסן נברא עולם, הייסט דאס אז בכ ה באדר איז געווען דער בראשית ברא אלקים. איז וועגן דעם וועט מען רעדן היינט וואס איז דאס דער ענין פון בריאת העולם אין כ ה אדר. אלע ווייסן דאך אז דער עיקר ענין פון בריאת העולם, ווי די גמרא זאגט אין אין מסכת ראש השנה כמאן מצלינן האידנא בראש השנה זאגט מען זה היום תחילת מעשיך ווייל מיר פסק'נען ווי רבי אליעזר אז דער בריאת העולם איז פארבונדן מיט תשרי אבער עס איז דאך דא די דעה פון רבי יהושע וואס ער זאגט אז בניסן נברא עולם און לגבי לפי שיטת רבי יהושע איז בכ ה באדר איז געווען דער בראשית ברא אלוקים איז הגם דער ענין פון מצלינן די הנהגה פון ראש השנה מיט די אלע פרטים, תקיעת שופר מיט הכתרת המלכות מיט די אלע זאכן טוט מען טאקע לפי שיטת רבי אליעזר, אבער אף על פי כן איז דאך ידוע אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הייסט דאך דאס אז מיר נעמען אן אז אויך די שיטה פון רבי יהושע איז תורת אמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ביז ווי די גמרא זאגט דארטן אויכעט אז בנוגע כמה ענינים, פון קידוש החדש וכיוצא בזה, איז אויך נעמט מען אן אז די מולדות וכיוצא בזה הייבט זיך אן פון חודש ניסן, מולד בהר"ד וכו' כידוע, דאס הייסט אז מען הייבט אן טאקע ציילן פון חודש ניסן לגבי כמה עניינים, איז ממילא דארף מען זאגן אז ס'דא א הוראה מיוחדת אין דעם עניין פון כ ה אדר, אין דעם עניין פון בריאת העולם בניסן דווקא. און און די שאלה איז וואס האט עס צו טון מיט אונז? וואס לערנט מען פון דעם? און וואס איז די הוראה פון דעם ספעציעל אין דעם יאר וואס קומט אויס אז שבת פרשת החודש וואס אין דעם שבת ליינט מען פרשת החודש הזה לכם וואס החודש הזה לכם איז פארבונדן מיט ראש חודש ניסן אין דעם שבת קומט אויס אויכעט כ"ה אדר וואס כ"ה אדר איז דער ענין פון בריאת עולם פון בראשית ברא אלוקים דאס הייסט אז אין דעם שבת קומט צו א אינטערעסאנטע זאך, אז ס'קומען צונויף די ביידע עניינים צוזאמען, סיי דער עניין פון בראשית ברא אלוקים פון כ"ה אדר, און סיי דער עניין פון ב ר פון החודש הזה לכם, דער עניין פון ראש חודש ניסן, פרשת החודש, און ביידע שטייען אינעם זעלבן שבת. איז אין דעם פאראן א ספעציעלע הוראה וואס דער רבי האט גערעדט וועגן דעם כמה פעמים, און א הוראה מיוחדת וואס העלפט ארויס אין אונזער עבודה, ספעציעל אין אריינגייענדיג אין חודש ניסן, וואס חודש ניסן איז דאך א חודש של גאולה, און דער ענין פון חודש ניסן איז, דער זמן, אנהייבנדיג פון שבת פרשת החודש, גייט מען אריין אין א זמן של גאולה, און ווי חסידות טייטשט אויס, אז דער ענין הגאולה, איז דאס פארבונדן מיט יעדער איינער בנפשו, אז בשעת סע קומט צו גיין שבת פרשת החודש, און בכלל חודש ניסן, ווערט ביי יעדער אידן א מעמד ומצב פון גאולה, ארויסגיין פון דעם גלות פנימית, און דורך דעם וועט מען זוכה זיין אויכעט ארויסגיין פון די גלות הכללית, ווי די גמרא דארטן אין מסכת ראש השנה זאגט, דער ענין פון בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל, אז אויכעט די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו איז פארבונדן דווקא מיט חודש ניסן. איז אט דא דארף מען פארשטיין, ס'איז דא די שאלה ידועה וואס פרעגן כמה מפרשים, בפרט אין ספרי קבלה, פרעגט מען אטא די שאלה, ספרי חסידות, וואס לכאורה, ווי שייך א פלוגתא אין מציאות? ווי שייך צו זאגן אז בריאת עולם איז געווען סיי בכ"ף, ווי קען שייך שייך צו זאגן א מחלוקת אין מציאות צו בריאת עולם איז געווען בניסן אדער איז געווען בתשרי? און בשעת מען זאגט אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ווי קען מען זאגן אלו ואלו דברי אלוקים חיים אויף א מציאות? אויב בריאת עולם איז געווען בניסן איז דאס נישט בתשרי, און אויב ס'איז בתשרי איז נישט בניסן. און ווי תוספות אפילו פרעגט דאס אין מסכת ראש השנה, אט דאס וואס די גמרא זאגט אז בנוגע כמה עניינים מצלינן מיט כמה זאכן איז פירט מען זיך אז תשרי איז בריאת עולם איז, און לאידך גיסא בנוגע כמה עניינים פון חשבונות און מולדות און תקופות איז בניסן נברא עולם, ווי שייך צו אנכאפן דעם שטריק פון ביידע זייטן און זאגן אז סיי בניסן און סיי בתשרי אין ביידע זאכן? וואס איז דער עניין שבזה? איז אויף דעם איז פארהאן דער ביאור וואס ס'ברענגט זיך אין ספרי קבלה. יא ווי ס'ברענגט זיך אויכעט אויף די אריכות אין ספרי חסידות, ספרי קבלה ברענגט מען שטענדיג אז ס'איז דא נאך פון פון די פון די גרויסע מקובלים וואס איז געווען דער נהר שלום, דער מקובל ר' שלום שרעבי, וואס ער האט געווען פון די גרויסע מקובלים אין ירושלים עיר הקודש כידוע, וואס ער אין זיין ספר רעדט ער וועגן דעם ענין באריכות, און דערנאך איז דא וועגן דעם אויכעט אין כתבי אריזל וכיוצא בזה, און ס'ברענגט זיך אין חסידות גאר בהרחבה אט א די סוגיא. וואס די נקודת הענין איז אז אין בריאת העולם איז פאראן צוויי עניינים און צוויי מדריגות. ס'איז פאראן דער עניין פון בריאת העולם במחשבה. און ס'איז פאראן דער עניין פון בריאת העולם בדיבור. אזוי ווי מ'זעט, מבשרי אחזה אלוקה, אזוי ווי מ'זעט בנפש האדם, אז בשעת א מענטש טוט א זאך, איז די ערשטע זאך איז דא ווי די זאך איז במחשבתו, וואס דארטן טראכט ער, פלאנירט, און ער טראכט זיך דורך וואס ער וויל טון, דאס איז די מחשבה אויף דעם ענין. און ערשט דערנאך קומט עס אראפ צו בדיבור, און דורך דעם דיבור קומט עס אראפ צו א זולת, קומט עס אראפ למעשה, ביז ס'קומט אראפ אין פועל ממש. על דרך זה, איז אויכעט למעלה, איז פאראן אט אט דער ענין, אז ס'איז דא דער ענין פון בריאת העולם במחשבה, עלה במחשבה לברוא את העולם. ווי ס'ברענגט זיך די לשון אין כמה מאמרי חזל אין כמה מקומות, אז ס'איז דא דער ענין פון עלה במחשבה לברוא את העולם, במחשבה אחת נבראו כל העולמות, דאס הייסט ס'איז פארהאן דא ווי די בריאת העולם שטייט אין עולם המחשבה, דארטן איז דאס איז די ערשטע מדריגה, און ערשט דערנאך איז געווען דער ענין פון התהוות העולמות בדיבור, בעשרה מאמרות נברא העולם, בדיבור, דער ענין פון בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם. וואס איז די חילוק צווישן דעם ענין פון התהוות העולמות במחשבה און התהוות העולמות בדיבור, איז אויף דעם איז מבואר אין חסידות אז דאס קען מען פארשטיין פון דעם נפש האדם, אז בשעת א ענין ווערט במחשבה, מחשבה איז אזוי ווי ביי דעם מענטשן, די לבוש המחשבה איז א לבוש רוחני, און די לבוש המחשבה איז דאס א לבוש וואס דאס איז דבוק צום נפש, דאס הייסט אז דער ענין המחשבה איז ווי די אותיות, שטייען אין אין כח השכל, כח המחשבה, איז די אותיות ווערן נישט נרגש אלס א מציאות בפני עצמם, זענען בתכלית ההתאחדות ובדביקות מיטן נפש האדם, וואס דאס גופא איז די סיבה פארוואס קומט עס נישט ארויס צו א זולת ס'בלייבט אינעווייניג. מה שאין כן דיבור ווערט נפרד, א מענטש רעדט א ווארט איז דער ווארט גייט ארויס פון אים, ווערט נרגש צום זולת, און בשעת די ווארט איז ארויסגעגאנגען אין דרויסן קען ער עס נישט נעמען צוריק ס'איז געווארן נפרד פונעם מענטשן. וואס על דרך זה איז אויכעט די חילוק אין דעם ענין הבריאה. אין בריאת העולמות ווי אזוי דער ענין איז במחשבתו כביכול פון דעם אייבערשטן, איז דאס א בריאה ווי דאס שטייט בתכלית הביטול ובתכלית הדביקות ובתכלית ההתאחדות. דאס איז א העכערע וועלט, א ביטול'דיגע וועלט, א וועלט וואס שטייט במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, וואס מחשבתו של הקדוש ברוך הוא איז דאס הוא וחכמתו ווי דער אלטער רבי ברענגט אין תניא, הוא וחכמתו אחד, הוא ומחשבתו אחד, איז דער אייבישטער מיט זיין מחשבה כביכול איז אחד, איז אויכעט די מחשבה אויף בריאת העולמות, ווי דאס שטייט אין מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, איז דאס א וועלט וואס איז כולו דביקות, כולו התאחדות, כולו ביטול, א וועלט וואס עס הערט זיך אין אים בגלוי אז כל מציאותו איז דא מער נישט ווי דער כח אלוקי וואס איז אים מהווה. דאס איז די בריאה ווי דאס איז במחשבה. בשעת אבער די בריאת העולמות איז ארויסגעקומען בדיבור, דיבור איז דאך א זאך וואס מען רעדט צו א זולת, א דבר נפרד, איז פון דעם איז געווארן אט אט די בריאה ווי מיר זעען דאס איצטער, א וועלט וואס עס הערט זיך נישט אין דעם דער כח אלוקי, הגם אז אליבא דאמת איז אויכעט איצטער, אויכעט מצד הדיבור, ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא אין שער היחוד והאמונה באריכות, ווי מיר האבן גערעדט פריער תורת הבעל שם טוב, וואס דער כח אלוקי איז מהווה מחיה מקיים די בריאה, אבער דאס איז אלץ אין אן אופן פון העלם, אזוי ווי בדיבור, איז דער דיבור ווערט אפגעריסן פון דעם מענטשן, ס'ווערט א דבר נבדל, על דרך זה כביכול למעלה בשעת די התהוות העולמות איז אראפגעקומען אין דיבור, איז פון דעם באשאפן געווארן א וועלט וואס על כל פנים בהרגשתו פילט זיך די וועלט ווי א מציאות נפרדת. וואס על דרך זה זאגט חסידות אז דאס איז דער חילוק פון התהוות פון חודש ניסן און התהוות פון חודש תשרי, און אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אין חודש ניסן איז געווען בריאת עולמות באופן של מחשבה. אין חודש תשרי איז בריאת עולמות באופן של דיבור. איז אין חודש ניסן וואס דעמאלט איז געווען דער ענין פון בריאת עולמות במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, איז במילא דערפאר איז חודש ניסן איז די וועלט ווי ס'איז באשאפן געווארן דעמאלט איז דאס א רוחניות'דיגע וועלט, איז טאקע געווען א התהוות, נישט אז ס'איז א, ס'איז טאקע א, און ס'איז א ענין אמיתי. נאר די התהוות איז. אין א העכערן אופן, אין א ביטול'דיגער אופן, אין א פנימיות'דיגער אופן, דאס איז געווען די פנימיות הבריאה איז געווען בחודש ניסן. מה שאין כן די מציאות הבריאה ווי דאס איז בהתלבשות בדרך הטבע, התלבשות גשמית, אט דאס איז געווען בפועל ממש אין חודש תשרי. וואס דאס גופא איז די סיבה. ווי אזוי וואס מיר זעען אז בנוגע צו חודש תשרי טאקע איז טוט מען בפועל ממש, תקיעת שופר, תפילות, זה היום תחילת מעשיך, און מ ד מ מ מ מ מ ס'איז דא א גאנצע שטורעם אין דעם ענין פון ראש השנה פון חודש תשרי, מה שאין כן חודש ניסן זעט מען נישט אז מען טוט עפעס ספעציעלע עניינים אין הלכה פארבונדן מיט אט דעם ענין, דער טעם אויף דעם איז טאקע מצד אט דעם גופא. וויבאלד אז בריאת העולמות אין חודש ניסן איז א בריאה במחשבה, מחשבה איז א ענין רוחני, איז דערפאר אויכעט דער ענין די התחדשות הבריאה ווי דאס איז אין חודש ניסן איז דאס ברוחניות העניינים. מה שאין כן אין חודש תשרי וואס דעמאלט איז התהוות העולמות בפועל ובדיבור, איז דערפאר קומט אויכעט אראפ די ענייני ראש השנה בפועל ובדיבור ובמעשה אין די אלע עניינים פון תקיעת שופר פסוקי שופרות וכו'. כמובן אז כאן המקום להעיר נאר במאמר המוסגר אז אין תוספות ביי אונז איז פאראן איז פאראן א גירסא פארקערט, תוספות זאגט אז ס'גאר פארקערט אז בניסן איז געווען בדיבור, בפועל, און בתשרי איז געווען במחשבה, און דאס פאראן אין דעם כמה שיטות, אבער די שיטה פון תורת הקבלה און תורת החסידות, און על דרך זה פאראן אויכעט אזא גירסא אין די ראשונים, און אין תוספות אין כמה מקומות, איז במילא איז ווי מ'נעמט אן אין תורת החסידות איז ווי מ'האבן גערעדט דא איצטער, אז די התהוות פון חודש ניסן איז במחשבה,

פון איין זייט האט דער אייבישטער געוואלט באשאפען א וועלט וואס די וועלט זאל זיין דווקא א מציאות יש ודבר נפרד בפני עצמו בהרגשתו, דאס איז געווען די כוונה אלוקית אין בריאת העולמות אז זאל דווקא ווערען א מציאות עולם וואס איז נישט בטל בגלוי צו דעם אייבישטען. פארוואס האט דער אייבישטער געוואלט זאל באשאפען ווערען דווקא אזא סארט וועלט וואס שטייט אין א מציאות? פון התחלקות, פון ישות, פון דבר נפרד, איז דער טעם הדבר איז ווי ס'מבואר אין כמה מקומות, כדי ס'זאל קענען זיין בחירה חופשית, און ווי ער זאגט אין פרקי אבות, עשרה מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול להיבראות, אלא כדי להיפרע מן הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים. כדי ס'זאל זיין דער ענין פון שכר ועונש, דארף דאך זיין דער ענין פון בחירה, פון צדיקים און רשעים. אויב די וועלט וואלט געשטאנען אין א ביטול, אין א דביקות, אין א התאחדות מיט געטליכקייט, וואלט דאך נישט געווען שייך דער ענין הבחירה בין טוב לרע. כדי זאל זיין דער ענין פון בחירה חופשית און עבודת האדם און עבודה בכח עצמו, אז זאל זיין שני דרכים לפניך, החיים והטוב והמוות והרע, איז אויף דעם דארף זיין א מציאות היש, א מציאות עולמות, און דערפאר איז באשאפען געווארען א וועלט פון דיבור, אין אן אופן פון התחלקות, אן אופן פון ישות. לאידך גיסא אבער, דאס איז דאס איז די מציאות פון וועלט. וואס איז אבער די כוונה פנימית? די כוונה פנימית פון בריאת העולמות איז דאך אז דורך עבודה זאל מען אויפהייבן די וועלט, און מען זאל מגלה זיין די פנימיות פון וועלט, אז וועלט איז בעצם איין זאך מיט געטליכקייט. וואס אויף דעם האט דער אייבישטער אראפגעברענגט נשמות ישראל צו אויף דער וועלט, און ער האט זיי געגעבן תורה און מצוות, און ווי רש"י זאגט אין דער ערשטער פסוק אויכעט בראשית, בראשית בשביל התורה ובשביל ישראל. די התהוות העולמות בבריאה דאס איז די חיצוניות הבריאה.

און דערפאר רבי אליעזר זאגט בתשרי נברא העולם און רבי יהושע זאגט בניסן נברא העולם, וואס דאס איז אינגאנצן א א אין עס גייט אריין אין א גאנצע לשיטתו פון רבי אליעזר מיט רבי יהושע בנוגע צו כמה וכמה עניינים ווי אזוי יעדער איינער פון זיי זעהט דער אופן ווי אזוי ס'דארף זיין דער אופן עבודת האדם אין וועלט. צו די עבודת האדם אין וועלט דארף זיין עבודה בכח עצמו, עבודה על פי טבע, אננעמענדיג אז וועלט איז א מציאות און אין וועלט אריינברענגען געטליכקייט ווי וועלט שטייט אין דער מציאות, דאס איז שיטת רבי אליעזר, דערפאר האלט אז בתשרי נברא העולם, אדער פארקערט, מגלה זיין אין וועלט געטליכקייט, אויפהייבן וועלט צו העכער פון וועלט זאל זיך הערן דער ביטול דער גילוי אלוקות וואס איז העכער פון וועלט. און וויבאלד אז מען שטייט דאך איצטער אין כ ה אדר, אין שבת מברכים חודש ניסן, אין שבת פרשת החדש הזה לכם, ראש חדשים, איז ממילא פארשטאנדיג אז אין חודש ניסן איז דער עיקר ההדגשה, יא, וואס דאס איז שיטת רבי יהושע אין דעם ענין פון בניסן נברא העולם און ממילא בכ ה באדר נברא העולם, הייסט דאך דאס אז וואס איז דער ענין פון חודש ניסן, דער החדש הזה לכם, די עבודה פון ממשיך זיין געטליכקייט אין וועלט, וואס על פי זה איז פארשטאנדיג בפשטות וואס איז דער ענין העבודה, וואס מאנט זיך ביי א אידן אין אט א די טעג, ביחס צו דעם ענין העבודה וואס מאנט זיך ביי א אידן אין חודש תשרי, וואס מען זעט דאך אז ביי אונז ביי אידן איז פארהאן דער דער דער דער לוח השנה, דער קאלענדאר איז צוזאמענגעשטעלט פון די ביידע ראש השנות, ס'איז דא דער ראש השנה פון חודש תשרי, וואס דאס איז ראש השנה בפשטות העניינים, און ס'איז פארהאן דער ראשון הוא לכם לחדשי השנה, החודש הזה לכם, ראשון הוא לכם לחדשי השנה ווי דאס איז אין חודש ניסן. ס'איז צוויי ראש, צוויי ראשים, די יאר, ביי אידן האט אין זיך צוויי ראשים, די צוויי ראשים זענען פארבונדן מיט אט די צוויי עניינים. אין חודש תשרי, וויבאלד אז חודש תשרי איז התהוות העולמות בדיבור ובפועל, איז אין חודש תשרי פארבונדן מיט דעם עניין פון התהוות העולמות מצד גדרי הטבע, מצד גדרי המציאות, און דערפאר דער עיקר העבודה, אין חודש תשרי איז דאס די עבודה פון די מענטשן אויף צוגרייטן זיך פאר די יאר, מאכן א חשבון הנפש, און בעטן ביי דעם אייבערשטן, ווי ס'כידוע ווי ס'שטייט אין הגהות מיימוניות, בעיקר העבודה פון ראש השנה איז אויף ממשיך זיין ברכות און דין ומשפט אויף עניינים גשמיים פון די גאנצע יאר, וואס דעמאלט אז דער אייבערשטער איז דן כל באי עולם, און כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה עד ראש השנה, וואס דאס איז די השפעות עניינים גשמיים ענייני הטבע, זאל זיין כדבעי למהוי זאל זיין א גוט געבענטשט יאר אין אלע עניינים בגשמיות וברוחניות, וואס דאס איז דער עיקר העבודה פון חודש תשרי, און דערפאר איז אויך די עבודה פון תשרי איז דאס עבודה מסודרת ווי ס'ברענגט זיך אין חסידות די עבודה פון חשבון הנפש די עבודת התשובה, און ס'איז דא די הכנה פון חודש תשרי די שלושים יום פון חודש אלול, וואס דאס איז א כללות העבודה מלמטה למעלה ווי ס'ברענגט זיך אין די מאמרי חסידות דער ענין פון אני לדודי ודודי לי. מה שאין כן בשעת מען שטייט אין חודש ניסן, אט דעמאלט ווערט נתגלה דער אור אלוקי וואס איז העכער פאר וועלט, חודש ניסן איז חודש של גאולה, חודש ניסים, ווייל דעמאלט ווערט נתגלה די התהוות עולמות ווי דאס איז מצד מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, דעמאלט שטייט וועלט אין אן אופן וואס איז העכער פון טבע, העכער פון גדרים, העכער פון התחלקות, ווי וועלט שטייט אין א התאחדות און א ביטול פון דעם מיט דעם אייבערשטן. ספעציעל. דעמאלט ווערט נתגלה מעלתם של ישראל, וויבאלד אז בריאת העולם בפנימיות איז דאך בשביל התורה בשביל ישראל, און ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא אין פרק ב' אז ישראל עלו במחשבה, דאס הייסט אז אידן זענען נתהווה געווארן כל מציאותם איז מער נישט במחשבה, נשמת ישראל חלק אלוקה ממעל ממש, דאס איז דאך דער חילוק צווישן א נשמה און די גאנצע וועלט. נשמה איז מחשבה און ס'איז געבליבן אין מחשבה. איר עיקר מהות איז מחשבה, דאס איז א נשמה, עלו במחשבה. און וויבאלד א איד זיין מציאות איז עולם המחשבה, דאס הייסט אז ביי אים זעט זיך אויכעט וועלט, ווי וועלט שטייט אין מחשבה, מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, ווי וועלט שטייט אין א דרגה וואס איז העכער פון טבע, העכער פון מציאות, א וועלט וואס איז אינגאנצן בטל צו אלוקות. איז וואס איז דאס די הוראה וואס מיר באקומען בשעת ס'קומט צו גיין אט אזא קביעות שנה אזוי ווי שנה זו וואס שבת פרשת החדש הזה לכם אט דעם שבת וואס מען לערנט אין די תורה החדש הזה לכם ראש חדשים וואס מען לערנט די מעלה פון החדש הזה לכם די מעלה פון חדש ניסן חדש של גאולה איז דאס איז דער טאג פון כ ה אדר וואס כ ה אדר איז געווען דער בראשית ברא אלוקים לשיטת רבי יהושע אז דאס איז מחבר די צוויי עניינים צוזאמען אז אויכעט אין הנהגת הטבע, אויכעט אין ענייני עולם, אין בראשית ברא אלוקים, וואס זעט א איד אין דעם בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ? וואס זעט א איד אין וועלט? אין וועלט זעט ער מחשבה, אין וועלט זעט ער פנימיות, אין וועלט זעט ער אז די כוונה פנימית פון גאנץ וועלט איז מער נישט בשביל התורה בשביל ישראל, און דאס לייכט ביי אים בגילוי, ובמילא נעמט עס נעמט אים דאס ארויס פון אלע מדידות והגבלות, און די אלע העלמות והסתרים, און די אלע דאגות, און די אלע עניינים וואס קענען מבלבל זיין. און דאס איז די הוראה ווי דער רבי האט גערעדט כמה פעמים אין פארברענגענס פון פרשת החודש ספעציעל ווען ס'איז אויסגעקומען אט אט די קביעות פון פרשת החודש כ ה אדר אז א איד דארף וויסן אז נישט נאר דער פשט אז א איד איז העכער פון וועלט בשעת ער שטייט אין עניינים פון תורה און עבודת השם אין הויכע מדריגות און דעמאלט איז ער העכער פון וועלט. בשעת אבער ער קומט צו גיין אין ענייני עולם, בשעת ער קומט צו גיין אבער אין וועלט גופא, דאס הייסט בשעת ער געפינט זיך אין זיין עסק, בשעת ער גייט אין גאס, בשעת ער געפינט זיך במאכלו, במשתו, במשאו, ובמתנו, בטיולו, ווי דער רמב ם שרייבט די אלע עשרה דברים, אין ענייני טבע, ענייני עולם, דארטן וועלט איז דאך א מציאות. דארטן דאך בראשית ברא אלוקים ס'איז פאראן א וועלט, און וועלט איז א מציאות. קומט צו גיין כ"ה אדר שבת פרשת החדש, און דאס רופט ארויס ביי אידן און מגלה שיטת רבי יהושע אז עיקר ראש השנה איז התהוות העולמות במחשבה דווקא, דאס הייסט אז וואס איז די אמת'ע מציאות פון וועלט? די אמת'ע מציאות פון וועלט איז ווי וועלט שטייט במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, וואס איצטער אויכעט איז די אמת'ע מציאות פון וועלט ווי וועלט שטייט במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, א איד איז מגלה אין וועלט אז וועלט בעצם איז נעמט זיך גאר פון העכער פון דיבור, וועלט איז בעצם פארבונדן מיט מחשבתו וואס איהו ומחשבתו חד, איז במילא וועלט אינגאנצן איין זאך מיט אלוקות, אז וועלט איז איין זאך מיט אלוקות איז במילא ניט שייך אז טבע זאל מעלים ומסתיר זיין אויף א אידן, איז ניט שייך אז טבע זאל מעלים ומסתיר זיין אויף אידישקייט, און אויף תורה ומצוות און אויף עבודת השם, און במילא ילך לבטח דרכו, אט דאס רופט ארויס ביי אידן אז זיין עבודת השם זאל זיין אין באופן אז אויכעט נישט נאר בשעת ער לערנט תורה גייט ער ארויס פון זיינע מדידות והגבלות און ער שטייט העכער פון וועלט, נישט נאר בשעת ער דאווענט אין זיין עבודת התפילה שטייט ער דעמאלט אין א אופן וואס וועלט איז ביי אים נישט תופס מקום, דאס איז דאס איז ראשית העבודה. דא קומט צו א טיפערער ענין, אט דאס וואס מען זאגט אז בריאת העולם איז במחשבה, אין כ"ה אדר בראשית ברא אלוקים, דעמאלט ליינט מען החדש הזה לכם, אז מען איז מחבר די ביידע ענינים צוזאמען, אז אין דעם בראשית ברא אלוקים לייכט אט דער החדש הזה לכם, אז די ביידע ענינים ווערן פארבונדן און ווערן איין און איינציגע זאך, אז אויכעט בשעת ער שטייט אין בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ אין ענייני עולם, וואס זעט ער אין ענייני עולם? זעט ער אז די פנימיות פון ענייני עולם, די פנימיות פון וועלט, איז מער נישט דער החדש הזה לכם, דער ענין פון אלוקות, דער ענין פון תורה ומצוות, דער ענין פון געטליכקייט, התחדשות, ער זעט ווי וועלט איז פארבונדן מיט געטליכקייט, איז במילא אז וועלט איז פארבונדן מיט געטליכקייט, איז מען שטייט מען בעצם העכער פון וועלט. און דאס איז דער פשט חודש של גאולה. דער אמת'ער פשט פון חודש של גאולה בשעת מען גייט אריין אין חודש ניסן, מאנט מען ביי א אידן זאל זיך אוועקשטעלן אין א מעמד ומצב פון חודש של גאולה, ער זאל שטיין אין א העכערע אין א העכערע מעמד ומצב, אין א גאולה'דיגן אופן, וואס א גאולה'דיגן אופן דער טייטש איז אז ער גייט ארויס פון די העלמות והסתרים און די הגבלות פון דעם אייגענעם גלות. ווי אזוי קריכט מען ארויס פון דעם אייגענעם גלות בשעת מען בייט דעם קוק אויף וועלט? כל זמן א מענטש זעט וועלט מיט אויגן חיצוניות'דיגע אויגן, ער קוקט אויף וועלט מיט אויגן פון אלוקים פון חיצון פון העלם, יא אלוקים בגימטריא הטבע, ער קוקט אויף וועלט מיט מיט חיצוניות'דיגע אויגן, זעט ער א וועלט פון טבע, ווי זעט ער א וועלט ווי דאס איז א מציאות, און דעמאלט קען ער זיך שרעקן. ס'איז דא עניינים אין וועלט וואס איז מבלבל, ס'איז דא עניינים אין וועלט וואס פארשטעלט, ס'איז פארהאן העלמות והסתרים, און ידע איניש בנפשיה, אין חייו היום יומיים, די אלע דאגות און טירדות, ענייני פרנסה, און עניינים ארום, און די זאכן וואס גייט פאר אויף דער וועלט, און וואס איז פארהאן וואס טוט זיך אין כל מיני בלבולים וואס איז מבלבל די מנוחת הנפש מנוחת הגוף. וואס דאס נעמט זיך מצד דעם אז בשעת מען קוקט אויף וועלט ווי דאס איז א עולם מלשון העלם והסתר. חודש ניסן מאנט ביי א אידן כ"ה אדר אז א איד דארף וויסן אז זיין מציאות איז מחשבה. ישראל עלו במחשבה. וויבאלד אז ישראל עלו במחשבה איז די וועלט פון א אידן איז א וועלט פון מחשבה. ביי אים איז וועלט ווי וועלט שטייט אין אלוקות, ווי וועלט שטייט העכער פאר וועלט, ווי וועלט שטייט אין ביטול במציאות. און בשעת מען דערהערט אז דאס איז דער אמת'ע מציאות פון וועלט, איז אויכעט אין דעם בראשית ברא אלוקים הערט זיך דער החודש הזה לכם, דאס ווערט איין און איינציגע זאך, און מיט דעם קען א איד נישט נתפעל ווערן פון קיין שום זאך, איז דאס נעמט אים ארויס פון דעם גאנצן העלם והסתר פון חשך הגלות, און אט אזוי גייט מען אריין אין חודש של גאולה, זאל זיין טאקע א גאולה'דיגע חודש. איז ממילא בשנה זו קומט אויס אז מען ליינט אין דעם שבת סיי פרשת ויקהל פקודי סיי פרשת החודש, און סיי דעם ענין פון כ"ה אדר, וואס דאס איז אלץ ענינים וואס ברענגען ארויס ווי א איד זייענדיג אין וועלט שטייט ער העכער פאר וועלט, א איד זייענדיג אין טבע שטייט ער העכער פאר טבע, ווייל די עצם מציאות פון א אידן איז אלוקות, ממילא בשעת א איד שטייט אין אט א דעם מעמד ומצב ווערט ער נישט נתפעל פון וועלט און אדרבה ער דינט דעם אייבערשטן בשמחה ובטוב לבב, און אזוי גייט מען ארויס פון דעם גלות פנימית, און דער אייבערשטער זאל העלפן אז אזוי ווי מען גייט ארויס פון דעם גלות פנימית, זאל מען טאקע זוכה זיין ארויסגיין פון דעם גלות הגשמית און גלות החיצונית, ווייל דאס איז וואס רבי יהושע לשיטתו, וואס ער איז דער וואס זאגט אז בניסן עתידים ל בניסן נגאלו ובניסן עתידים ליגאל, ווארום לשיטתו דער אמת'ער ענין הגאולה, דאס איז די גאולה פון ניסן, וואס דאס איז די גאולה וואס וועט מאיר זיין אלוקות בגלוי אין דער וועלט, און והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, זאל מען זוכה זיין טאקע אט א דעם חודש ניסן זען בעיני בשר די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, און זאל זיין טאקע א חג הפסח כשר ושמח.